איי גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי, סאו משה שיקט מיר נעכטן אריין א פיקטשער ווי איינער לייגט אויף סטעטוס די לינק צו די חומש רש"י שיעור און ער שרייבט צו, גייס טריי איט אוט, איטס עקספלעינד לייק א מאווי, סאו וועלקאם יעדער איינער וואס איז ארויף געקומען פון דעם יונגערמאנס סטעטוס, און איך וויל ענק זאגן אז די מאווי הייבט זיך יעצט אן. שלום אלי' האט אריין געשיקט א הערליכע הערליכע קאמענט, ער זאגט מיר עה איך וויל מיך מורא'דיג שטארק באדאנקן פאר די שיעורים, עספעשעלי פארן עס מאכן אזוי ווי א מעשה, איין פסוק האט א המשך מיטן צווייטן, ס'איז מורא'דיג אינטערעסאנט, אסאך ספייס און מדרשים, מורא'דיג געשמאק, ס'איז ממש א חלום, א חלום וואס כ'האב שוין געהאט פאר א לאנגע צייט, און כ'דאנק דעם באשעפער אז ס'איז עקטשעלי געקומען לידי א מעשה, און ער פארציילט מיר אויך שלום אלי' אז לעצטע וואך איז ער אוועק געפארן, ער איז נישט געווען לאקעל, אבער ער האט געוואוסט אגאנצן טאג, ער האט געהאט א פרעשור פון דעם שיעור, איך דארף נאך הערן די שיעור, איך דארף נאך הערן דעם שיעור, און ער זאגט מיר אז איטס טשעינדזשינג מיי דעי, איטס טשעינדזשינג מיי וויזשען אויף תורה, wow וואט א הערליכע קאמענט, און ער זאגט מיר איטס טשעינדזשינג מיי וויזשען אויף תורה און אויף די גאנצע לימוד, אז כ'האב נישט געהאט אזעלכע גוטע מעמאריס פון חומש רש"י. און עס צו פארשטיין אזוי קלאר, wow, כל הכבוד! א הערליכע קאמענט, טענק יו שלום אלי'. וואס נאך שרייבט ער דא? יא, און איך דארף דיר נישט מסביר זיין, דו קענסט דאך קוקן וויפיל מענטשן ס'האבן געדזשוינט אזוי שנעל, האבן זיך אזויפיל מענטשן מיטגעכאפט, זעט מען דאך ווי שטארק די דיזייער איז צו קענען קלאר חומש רש"י, ביוטיפול, וואט א זכי', טענק יו שלום אלי' פאר דיין קאמענט. יואלי האט מיר אריינגעשיקט נאך א תירוץ אויף די קשיא וואס איך האב גערעיזד וועגן פירסה נדה, וויאזוי האסטו אזוי מדקדק געווען אויף אויף נישט עסן חולין בטומאה, און נאכדעם קומסטו און דו סערווסט בשר בחלב, האט ער אים געענטפערט איין תירוץ פון די בעל הטורים, אז מען לערנט ארויס פון דא אז די האוסט מוז שניידן די ברויט, און וויבאלד די האוסט האט נישט געקענט שניידן די ברויט ווייל זי, יא, דאס איז, דאס וועט, יא, לכאורה, און נאכדעם זאגט מען אנאדער ענסער. וויי דאז איט סעי והוא עומד דעט הי סטוד ביהיינד די טרי ביקאוז הי סערווד בשר בחלב ענד איף יו העוו א שומר יואלי אה ביוטיפול תירוץ א הערליכע תירוץ שכוח יואלי ער זאגט אזוי אז בשר בחלב ווען דו סערווסט עס עקסטער קענסט מעגסט עס מעגסטו סערווין מעג ס'מעג זיין אויפן טיש פלייש און מילכיגס אבער ס'מוז זיין א שומר ספעשעלי געשטעלט פאר דעם סאו פאר דעם שטייט אין פסוק והוא עומד אויף זיינע געסט, יא, פשוט פשט איז והוא עומד אז ער איז געווען דארטן רעדי זיי צו סערווין, זאגט ער, ניין, והוא עומד אז ער איז געווען דער שומר, ער זאל נישט עסן קיין בשר בחלב ביוטיפול! סאו אונז גייען מיר דא ביי והשם פקד את שרה, האלט דא ממש נאך די מעשה פון אבימלך, און אברהם אבינו האט מתפלל געווען פאר אבימלך אז ער זאל, ער זאל, ס'זאל זיך ענדיגן די עצירות, די קאנסטעפעישן פון די גאנצע, פון זיין גאנצע האוזהאלד, און אויך אז ער זאל נישט שטארבן. סאו זאגט און פארציילט אונז די תורה אז והשם פקד את שרה כאשר אמר אז די אייבערשטער האט געדענקט שרה מיט דעם וואס ער האט איר צוגעזאגט אז זי גייט האבן א קינד און ויעש השם לשרה כאשר דיבר אזוי ווי ער האט גערעדט צו אברהם ביי די ברית בין הבתרים אז אדער ביי די ברית מילה אז דו גייסט האבן א קינד פון דיין ווייב שרה. סאו בעצם, ס'הייבט זיך נישט אן קיין נייע זאך, ס'וואלט ווען געדארפט שטיין ויפקוד ה' את שרה, כאילו אויב דו ווילסט ווען אנהייבן א נייע זאך, וואלסטו געזאגט ויפקוד ה' את שרה, דער אייבערשטער האט געדענקט שרה, דא שטייט והשם פקד את שרה, כאילו ס'קוקט אויס אביסל ווי א קאנטיניועישאן פון די מעשה פון אבימלך, וואס איז פשט? זאגט רש"י, סמך פרשה זו ל, ללמדך שכל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה, ער האט דאך מתפלל געווען אז אז דער אבימלך און זיין האוסהאלד זאל זיין יולד, און אונז האבן געשמועסט אז די קאנסעפט פון יולד איז אז מ'זאל קענען ארויסגעבן זאכן פון די גוף. סאו אז ער האט מתפלל געווען פאר אים ער זאל זיין א יולד האט איז ער געהאלפן געווארן. שנאמר ויתפלל ער האט מתפלל געווען אויף אבימלך וסמיך ליה והשם פקד את שרה כאילו ס'איז שוין געשעהן שפקדה כבר קודם שריפא את אבימלך ווייל איך גלייך ווען איך ענדיג די מעשה זאג איך אה והשם פקד את שרה די וואס איך זאג דיר יעצט איז שוין איז שוין איז שוין געשעהן פאר א ווייל עגאו סאו זעה איך פון דעם אז מען ווערט שנעלער געהאלפן ווי דער מענטש אויף וועם מען האט מתפלל געווען. פקד את שרה כאשר אמר, בהריון, מען האט צוגעזאגט אז זי גייט ווערן טראגעדיג, און כאשר דיבר, בלידה אז זי גייט געבוירן א קינד. והיכן היא אמירה והיכן הוא דיבור, ווי איז געווען די אמירה און ווי איז געווען די דיבור אז זיי גייען האבן קינד? אמירה איז געווען ביי די פרשה פון ברית מילה, שטייט דארטן ויאמר אלקים אבל שרה אשתך וועט דיך געבוירן דיין קינד. דיבור היה און ווי איז געווען די דיבור? דבר השם אל אברם בברית בין הבתרים, ושם נאמר לא יירשך זה, דער אלעזר וועט דיך נישט יורש זיין, נאר דער קינד וואס וועט ארויסקומען פון דיינע געדערים ער וועט דיך יורש זיין, והביא היורש משרה, און דער יורש איז געקומען פון שרה, פאר דעם שטייט ויעש השם לשרה כאשר דיבר, ווייל בעצם וואלט ער דאך געקענט האבן א קינד פון עני אנדערע ווייב אויף דער וועלט, דער אייבערשטער האט געטון א חסד, געדענקט דעם שרה, און געמאכט אז דער אמירה זאל אויכעט זיין משרה, ביוטיפול. ויעש השם לשרה כאשר דיבר, צו וועם? לאברהם, און פארציילט אונז די תורה אז ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקוניו דער שרה געווארן טראגעדיג און געבוירן א קינד פאר אברהם אויף זיינע עלטער, למועד אשר דיבר אותו אלוקים, צו דער צייט וואס דער אייבערשטער האט גערעדט צו אברהם. אז דעמאלטס גייט ער געבוירן א קינד, איז רש"י מדייק אז ס'שטייט נישט דא כאשר דיבר איתו, וואס ער, וועגן די צייט וואס ער גערעדט מיט אים, נאר כאשר דיבר אותו, ווייל די אותו גייט נישט ארויף אויף די צייט, אויף די קאנווערסעישאן וואס ער האט אים אשר דיבר, ס'גייט ארויף אויף די צייט. און אזוי ווי די תרגום זאגט טאקע, דמליל יתיה, וואס ער האט גערעדט מיט אברהם איבער די צייט, את המועד אשר דיבר וקבע כשאמר לו, למועד אשוב אליך, איך וועל מיך צוריק קערן צו יענע יענע צייט, ולשרה בן, און דיין קינד שרה וועט דעמאלטס האלטן א קינד.

ויקרא אברהם את שם בנו את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק, און גלייך, ער האט נישט געווארט אויף די ברית, לכאורה געבט מען דאך א נאמען ביי די ברית, ווייל אברהם האט דאך אברהם אבינו האט דאך באקומען א ציווי אז ער זאל געבן א נאמען פאר זיין קינד יצחק, מילא האט ער גלייך מקיים געווען די ציווי השם, און ער האט נישט אויסגעווארט אויף די אכט טעג וואס ער גייט מאכן די ברית, און נאכדעם, נאך אכט טעג, וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר ציוה אותו אלוקים, ער האט מקיים געווען מצוות מילה אויף אים. זאגט די פסוק אז ואברהם בן מאת שנה בהיוולד לו את יצחק בנו. אברהם איז געווען הונדערט יאר ווען ער האט אים געבוירן און די ספורנו זאגט אז די תורה לייגט דא אריין די עידזש פון אברהם גלייך נאך ברית מילה פון יצחק א כאטשיג אז דער קינד איז געווען זיין בן זקונים האט ער נישט געשוינט אויף דעם קינד און ער האט יא מקיים געווען מצוות השם און אים גע'מל'ט. ותאמר שרה, דער קינד, דער נאמען יצחק וואס אונז האבן געגעבן פאר אונזער קינד שטימט מורא'דיג פארוואס וועגן צחוק עשה לי אלוקים די אייבערשטער האט מיר געמאכט א שמחה, א לאכעריי, פארוואס? ווייל כל השומע יצחק לי, יעדער וואס הערט וועגן מיין שמחה וועט זיך מיטפרייען. פשוט פשט האב איך געטראכט אז ברכת השם מאכט, ווען ווען די אייבערשטער געבט דיך א ברכה און ער געבט דיך שפע, איז נישט שייך אז איינער זאל זיין דזשעלעס אדער דיך לייגן א עין הרע, ווען א מענטש טראכט איך די כוחי ועוצם ידי, איך האב מיר עס אליין געטון, איך האב מיר אליין געמאכט די זאך, דעמאלטס קען שולט זיין א עין הרע, אבער אויב עס איז ממש פיור ברכת השם, איז נישט שייך קיין דזשעלעסי, די אור החיים זאגט אויף יברכך השם וישמרך, אז גלייך נאך די ברכת השם דארפסטו האבן שמירה, פארוואס? אז ס'זאל נישט קומען קיין עין הרע אויף דעם, סאו די אייבערשטער געט דיך די ברכה יברכך ה', און גלייך מיט דעם פעקל פון ברכה געט ער דיך מיט די וישמרך און ער היט דיך אפ פון עין הרע. און רעדנדיג פון דעם אור החיים, סאו די נאמען יצחק איז דאך ווייל ביידע סיי יצחק און סיי אברהם און סיי שרה האבן געלאכט, אבער אויף אברהם'ס לאכן האט די אייבערשטער נישט מדקדק געווען, און אויף שרה'ס לאכן האט ער יא מדקדק געווען, וואס איז פשט? איז די אור החיים זייער שיין מסביר אז בעצם ביידע לאכן זענען געווען פיור, זענען געווען מיט שמחה, ס'איז נישט געווען אפצושפעטן. נאר די סיבה פארוואס ביי שרה האט מען יא מדקדק געווען איז ווייל ווען איז געקומען איר צחוק? נאכדעם שהיתה לי עדנה, נאכדעם וואס זי איז צוריק יונג געווארן, זי האט שוין געהאט עווידענס אז דער אייבערשטער געבט איר שפע, אז דער אייבערשטער געבט איר איז מקיים זיין צוזאג. אבער אברהם האט שוין געלאכט נאך פאר נאך פאר ער האט געהאט עני עווידענס. סאו אויף דעם האט ער מדקדק געווען, וואס עפעס ווארטסטו אויף עווידענס ווען דו ביסט ווען דו האסט בטחון איז די אייבערשטער האט מורא'דיגע הנאה פון דעם אז דו האסט בטחון אפילו דו האסט נאכנישט קיין עווידענס דו ווייסט נאכנישט וויאזוי דו גייסט באצאלן די מארגענדיגע ביל און דו טראסט טראסט מיטן גאנצן הארץ אז ער גייט דיך געבן די די אייבערשטער האט מורא'דיגע הנאה פון דעם און ווען נישט און ווען מען ווארט אז מען זאל האבן עווידענס און ביז דעמאלטס איז מען טרויעריג און דעפרעסט דעמאלטס איז די אייבערשטער מדקדק מיט די מענטש היתכן אז דו האסט נישט קיין אמונה בטחון אין מיר. זאגט רש"י יצחק לי, ישמח עלי, אבער לכאורה וואס עפעס וואס פונקטליך זאל זיך יעדער מיטפרייען מיט מיר אז איך האב א קינד, וואס האב איך מיט דיין שמחה? נאר דער מדרש פארציילט אז הרבה עקרות נפקדו עמה, אסאך עקרות האבן יענע טאג געבוירן, הרבה חולים נתרפאו בו ביום, אסאך חולים זענען אויסגעהיילט געווארן, הרבה תפילות נענו עמה, אסאך תפילות זענען אנגענומען געווארן יענע טאג, מילא איז עס געווען א גרויסע שמחה, ורוב שחוק היה בעולם. איי וואס הייסט דער כל השומע? נאר דער וואס הערט האט איז געהאלפן געווארן מיט די אלע ברכות? ניין, יעדער איז געהאלפן געווארן, נאר דער וואס האט געהערט האט עס אנגעהאנגען אין מיין נס, און דער וואס האט עס נישט געהערט האט עס אנגעהאנגען אין דרך הטבע. זייער שיין. ותאמר, און שרה האט געזאגט, מי מלל לאברהם, דער באשעפער, דער גרויסער באשעפער וואס האט מבטיח געווען פאר אברהם אז ער גייט האבן א קינד, היניקה בנים שרה. און ס'איז טאקע מקים געווארן אז שרה האלט א קינד און זי זייגט א קינד, און פארוואס ווייל כי ילדתי בן לזקוניו ווייל כ'האב אים טאקע געבוירן א קינד. און רשי זאגט זייער שיין אז ס'איז נישט קיין קשיא מי מלל ווער האט געזאגט פאר אברהם אז דו גייסט האבן א קינד, ניין פונקט פארקערט, ס'איז א לשון שבח וחשיבות, ראו קוקטס חברה, מי הוא וכמה הוא שומר הבטחתו הקדוש ברוך הוא מבטיח ועושה, קוק אן דעם גרויסן הייליגן באשעפער וואס ער געבט א צוזאג און ער איז עס טאקע מקיים. מלל, פארוואס שטייט נישט א לשון פון דיבר? ווייל מלל איז אין גימטריא ק מ ל ל, כלומר לסוף מאה לאברהם, דעמאלטס איז די נס געשען, האט זי געוואלט מרמז זיין מיט די ווארט מלל די עידזש פון אברהם. און דאס איז נאך די גרעסטע פלא פון אלעם אז א הונדערט יעריגע מענטש זאל האבן א קינד, היניקה בנים שרה. פרעגט רשי ומהו בנים, יעצט האבן מיר שוין געטאטשט אויף דעם, וואס איז די לשון רבים בנים, מען האט דאך געבוירן, זי האט דאך געבוירן נאר איין קינד יצחק, נאר ביום המשתה הביאו השרות בניהם אן די זייגערס, און ווייל פארוואס, ווייל זיי האבן חושד געווען שרה און אברהם אז זיי האבן סתם גע אריינגענומען א בעיבי פון די גאס, זיי האבן נישט באמת געגלייבט אז זי איז צוריק יונג געווארן. האבן זיי אלע געברענגט זייערע קינדער, און שרה האט יעדעם געזייגט. ס'שטייט אין ווייטער אין פסוק ויגדל הילד ויגמל. ס'איז דא א גרויסע מחלוקת ראשונים וואס די ויגמל איז, וועלכע טאג דאס איז. רשי נעמט אן אז דאס איז די סוף ווען מ ו ל סאו די ווארט הגמל מיינט א סיום ותשלום א א א אז א מצב האט זיך דעמאלטס געענדיגט. סאו מ'וועט שוין זעהן די מחלוקה. ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק. יענע טאג האט אברהם געמאכט א גרויסע שמחה, א גרויסע משתה. סאו דעם, סאו, זאגט רשי ויגמל, דאס איז געווען לסוף כ"ד חודש, סוף ווען יצחק האט אויפגעהערט צו זייגן, דאס אזוי זאגט רשי, די תוספות בשם רבינו תם ברענגט אראפ אז דאס איז דאס איז געווען ביום מילתו, ווייל זיי האבן אזא דיוק אז הגמל איז ה' ג' איז גימטריא אכט, מייל איז מל אז מען האט אים געמל'עט. דער מדרש זאגט אז דאס איז געווען די טאג פון זיין בר מצוה, ביום הגמל פון זיי ווען עס האט זיך געענדיגט די צייט וואס ער האט נאך נישט קיין יצר הרע, זייער שיין. משתה גדול, שהיו שם גדולי הדור שם ועבר ואבימלך ער האט צוזאם גערופן אלע גרעסטע פון די דור, אדער פשוט פשט ער האט געמאכט א גרויסע סעודה אזוי ווי עס שטייט דארטן ביי חנה ביום גמלה את שמואל שטייט דארטן אז מען האט געברענגט פרים און עס שטייט דארט אויסגערעכנט א גאנצע סעודה וואס מען האט געברענגט. סאו משתה גדול דא קען אויכעט מיינען א פלעין א גרויסע סעודה. ותרא שרה את בן הגר, דארטן ביי די סעודה האט שרה באמערקט ווי דער קינד פון דעם הגר, דער ישמעאל אשר ילדה לאברהם, מצחק. עס איז א גרויסע מחלוקה וואס די ווארט מצחק מיינט, רשי נעמט אן אז ס'איז א לשון עבודה זרה, כמו שנאמר ויקומו לצחק. אז ביי די עגל שטייט דארטן ויקומו לצחק און נאך דבר אחר נאך א פשט אויף די ווארט צחוק וואס הייסט בעצם איז עס נישט קיין דבר אחר נאך א פשט נאר רשי וויל זאגן אז ס'איז אלע דריי ערגסטע עבירות אין די תורה עבודה זרה שפיכת דמים און גילוי עריות נאר דבר אחר אויף די ווארט מצחק אז ס'איז א לשון פון גילוי עריות ווי טרעף איך כמו דתימא לצחק בי דארטן ביי די אשת פוטיפר מיט יוסף. דבר אחר, אז ס'מיינט, אז די ווארט מצחק מיינט א לשון רציחה, כמו יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו. דער פסוק שטייט דארטן ביי יואב בן צרויה, ער האט געזאגט פאר זיינע חברה אז זיי זאלן זיך גיין רייצן מיט די שונאים און זיי הרג'נען, זעה איך אז ס'א לשון פון רציחה. סא ותאמר לאברהם, גרש את האמה הזאת ואת בנה, פארטרייב דעם אמה מיט דעם קינד, וואס עפעס וואס כאפט זי אן קודם דעם דינסט און נאכדעם דעם קינד? ווייל בעצם האט זי געוואלט פארטרייבן ישמעאל. נאר זי האט רחמנות באקומען אויף אים אז ער זאל נישט שטארבן אויפן וועג, האט זי געזאגט שיק מיט דעם הגר אויכעט, אדער האב איך געזען נאך פשטים אז בעצם האט לויט די פשט אז מצחק מיינט אז ער האט אפגעשפעט פון יצחק דער ישמעאל האט אפגעשפעט פון יצחק, זי האט געהאט א חשד אז בעצם דער הגר האט אים אנגעדרייט פאר דעם, פארוואס ווייל זי האט דאך שוין געהאט היסטערי מיט אים, זי דער הגר האט דאך שוין געמאכט חוזק פון שרה, ממילא אז די עיקר אינטענשאן איז געווען אוועקצושיקן הגר, און ביי די וועי שיק אים אוועק שיק אויך אוועק דעם קינד. און האב נאך געזען פשוט פשט אז ניין אז אז די קינד גייט גייט די מאמע אויכעט, וואס וואס פארוואס עפעס שיקט זי אוועק לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק, דער אמה דער קינד דער בן האמה וועט נישט ירש'נען עם בני עם יצחק, וואס איז די דאפלט לשון מ'וועט באלד זען רש"י, סאו בעצם איז דאך דא א הלכה אז עבד המלעיג על אדוניו איז דאך חייב מיתה אדער מלקות, אבער אבער זי האט נישט געבעטן צו הרג'נען אדער מלקות, זי האט געבעטן דשאסט פארטרייב זיי. זאגט דער הייליגער רש"י עם בני, סאו רש"י האט דאך פריער אנגענומען אז דאס אז די ווארט מצחק מיינט די דריי ערגסטע עבירות, אבער וואס האט איר בעיקר געבאדערט פון די דריי ערגסטע עבירות? איינס, שפיכות דמים, וואס איז געווען די מעשה? שהיה מריב עם יצחק על הירושה, זיי האבן זיך ארום גע'טענה'ט אויף די ירושה, ואומר און דער ישמעאל האט גע'טענה'ט אני בכור ונוטל פי שנים, און ער איז רעדי געווען צו הרג'נען אויף דעם, ויוצאים בשדה זיי זענען ארויס געגאנגען אינעם פעלד סתם אזוי שפילן, ונוטל קשתו און דער ישמעאל האט גענומען זיין זיין קשת, זיין פייל און בויגן, ויורה בו חצים ער'ט סתם געשאסן אזוי ווי ער האט זיך געמאכט ווי ער שפילט, כמה דתימא כמתלהלה היורה זקים, איינער וואס שיסט באמבעס אינמיטן גאס און ער טענה'ט אז איך שפיל מיך סתם, איך טו עס סתם פאר פאן. ואמר הלא משחק אני, סאו כאטשיג מצחק איז דאך אינקלודעט אין די דריי עבירות, אבער דאס האט איר די עיקר געטריגערט, פארוואס? ווייל זי האט מורא געהאט, זי האט געוואלט וואטשן אויף איר קינד. עם בני עם יצחק, וואס איז די דאפלט לשון? מכיוון ש, טענה'ט שרה אזוי, מכיוון שהוא בני, אפילו אם אינו הגון כיצחק, וואלט ער אויך געדארפט זיין די איינציגסטע יורש. אדער, או הגון כיצחק, אויב וואלט ער געווען אזא צדיק ווי יצחק, אפילו ער איז נישט מיין קינד, איז ער אויך די איינציגסטע יורש, און אין זה דער ישמעאל נישט כדאי לירוש עמו, איז קל וחומר עם בני עם יצחק, ששתיהן בו, איז אוודאי און אוודאי אז ער דארף זיין די איינציגסטע יורש אז סיי ער איז די בן גבירה, סיי ער איז בני, און סיי ער איז כיצחק. און דערציילט די תורה אז וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו, און דער רמבן לייגט אראפ על אודות בנו אז בעצם וואלט ער דאך געדארפט אויכעט האבן צער אויף דעם אז מען שיקט אוועק הגר, עס איז דאך זיין זיין ווייב האט דאך חתונה געהאט מיט הגר, אבער אבער דער פסוק זאגט על אודות בנו, דער עיקר וואס האט אים געשטערט דא איז געווען וועגן זיין קינד. און זיין קאנפליקט זאגט דער רדק איז געווען צווישן שלום בית און פארשיקן זיין אייגן קינד, דאס איז א מורא'דיגע טשעלענדזש פאר א מענטש, וועגן דעם שטייט וירע הדבר מאוד, זאגט רשי על אודות בנו. לכאורה דער על אודות בנו איבריג ווייל דו קענסט דאך פשוט זאגן וירע הדבר מאוד בעיני אברהם און יעדער וועט פארשטיין די קאנטעקסט אז מען רעדט דא פון די מעשה אז מען דארף פארשיקן ישמעאל נאר זאגט רשי על אודות בנו ששמע שיצא לתרבות רעה ער האט אויך ער האט געהערט אז ער איז ארויס לתרבות רעה וואס הייסט אז שרה האט אים יעצט פארציילט אז ער טוט די דריי ערגסטע עבירות לויט שיטת רשי אז דער מצחק מיינט דריי עקסטרע ערגסטע עבירות מילא האט עס אים געשטערט פשוטו וואס איז פשוט פשט על אודות בנו על שאמרה לו לשלחו. און אברהם האט געזאגט, אז ווען ער איז אין מיין הויז האט ער נאך, האב איך נאך האפענונג, דאס הייסט אפילו לאמיר זאגן ער טוט די ערגסטע עבירות, אבער איך האב נאך האפענונג אז ער איז דא, איך קען אים מחנך זיין, אבער די מינוט וואס שיקסט אים אוועק פארליר איך מיין גאנצע האפ. ויאמר אלקים אל אברהם, אל ירע בעיניך על הנער, ועל אמתך, דא לייגט אים יא די אייבערשטער צו די ועל אמתך, ווייל די אייבערשטער האט דאך יא געוואוסט אז ס'באדערט אים אז ער דארף אוועק שיקן זיין ווייב, זיין פילגש. סאו כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, אלעס וואס שרה זאגט דיך הער צו אין איר קול, און די קול מיינט אין די קול פון איר רוח הקודש אז ס'מוז אזוי זיין אז ישמעאל זאל זאל פארטריבן ווערן, פארוואס? ווייל כי ביצחק יקרא לך זרע, די אלע הבטחות וואס איך האב דיך געגעבן ביז אהער, ירשת ארץ ישראל, ונתתי זרעך כעפר הארץ, די אלע ברכות גייען שולט זיין נאר אויף יצחק ווייל ער איז יקרא לך זרע, ער גייט זיך מתייחס זיין אויף דיר, און ישמעאל נישט. זאגט רשי שמע בקולה, רשי האלט אז בעצם איז די בקולה איבעריג ווייל ס'וואלט גענוג געווען אז ס'שטייט כל אשר תאמר אליך שרה שמע אליה, זאגט רשי מ'לערנט ארויס פון די בקולה אז ס'רעדט זיך פון די קול רוח הקודש שבה, למדנו שאברהם טפל לשרה בנביאות, די מדרש זאגט אז אברהם איז געווען א טפל צו שרה מיט איר נביאות אז שרה איז געווען א גרעסערע נביא ווי אונזער טאטע אברהם. און כדי אז אברהם זאל זיך נישט זארגן אז ס'וועט געשען אן אומגליק פאר ישמעאל אויפן וועג, האט אים די אייבשטער צוגעלייגט וגם את בן האמה לגוי אשימנו, איך וועל אים אויך מאכן פאר א פאלק, כי זרעך הוא, ווייל פאקטיש איז ער דיין קינד, אדער אז ער קען נישט, אז בעצם האט ער נישט קיין אייגענע זכותים, נאר אין דיין זכות וועט ער האבן, און אז ער באקומט אזא ברכה אז ער וועט ווערן א פאלק, איז דאך האט באקומען, האט אברהם באקומען די עשורענס, ריעשורענס, אז אז דער ישמעאל גייט סורווייוון. איז וישכם אברהם בבוקר, אברהם איז אויפגעשטאנען ממש. ער האט זיך מזרז געווען, אויפגעשטאנען פרי פארטאגס, ויקח לחם, ער האט גענומען ברויט וחמת מים, און א קריגל וואסער, און ויתן אל הגר, שם על שכמה, ער האט ארויפגעלייגט די אלע פעקלעך אויף איר אקסל, און ואת הילד האט ער אויך ארויפגעלייגט אויף דעם אקסל, מ'וועט באלד זען די סיבות, ווייל בעצם האט ער נישט געקענט יעצט וואקן, און וישלחה, און מען האט זיי פארשיקט, און ותלך ותתע במדבר, זיי זענען געגאנגען און געבלאנדזשעט אויפן אין מדבר באר שבע. ווי אלט איז ישמעאל בעצם דא געווען? ס'האט מען דאך פריער געהאט א מחלוקה ווען דער הגמל ווען דער סעודה איז געווען, סאו לויט די מדרש איז די יום הגמל געווען די בר מצוה, קומט אויס אז טערטין פלאס פאר, סאו ישמעאל איז געווען פֿערצן יאר עלטער פון יצחק, סאו אויב איז יצחק ס'איז געווען יצחק'ס בר מצוה איז ישמעאל יעצט געווען טווענטי סעווען יערס אולד, לויט רש י אז יום הגמל מיינט די צייט ווען ס'האט זיך געענדיגט די זייגן די פֿיר און צוואַנציק חדשים צוויי יאר איז ישמעאל יעצט זעכצן יאר.

ואת הילד אף הילד שם על שכמה זאגט רש י שהכניסה בו שרה עין הרע ואחזתו חמה ער האט געכאפט א פיבער און וועגן די עין הרע פון שרה און ולא יכול לילך ברגליו מילא האט הגר געדארפט ארויף לייגן אויף איר אקסל. ראשונים קריגן אבער מיט דעם פשט אז ניין די שם על שכמה איז נאר די פעקלעך און ואת הילד האט האב איך סתם אהין געגעבן כהאב אהין געגעבן דעם קינד און רש י לכאורה פארוואס עפעס האט רש י יא אנגענומען די מדרש אז די ילד איז אויך געווען אויפן אקסל וועגן די פיבער, וועגן רשי האט מדייק געווען אז ס'שטייט פלוצלינג רופט אים ילד, ביז יעצט האסטו אים אנגערופן נער, און פלוצלינג רופט ער ילד, אלא מאי אז ער איז יעצט געווארן א ילד לגבי נישט קענען וואקן, א בעיבי קען נישט וואקן. ביוטיפול. סאו ותלך ותתע זאגט רשי, ס'קען נישט זיין אז ותתע מיינט פשוט געבלאנדזשעט אויפן וועג, פארוואס? ווייל ס'וואלט דאן געדארפט שטיין ותלך במדבר און ותתע און זיי האבן אנגעהויבן צו בלאנדזשענען, זאגט רשי ס'מיינט טאקע נישט בלאנדזשענען ס'מיינט חזרה לגלולי בית אביה, אז אז זי געוואלט צוריק אנהייבן דינען עבודה זרה נישט באמת דער חזקוני לייגט אראפ ווייל שפעטער זעהן מיר דאך אז אברהם האט צוריק חתונה געהאט מיט די מיט די קטורה און דער רשי זאגט דארטן אז קטורה איז דער הגר מילא אז אז אז זי האט נישט באמת געדינט עבודה זרה נאר זי האט געטראכט אבער די די אנדערע ראשונים די די רשבם מיט די אבן עזרא זאגן אז ניין זי האט יא פשוט פשוט און פראסט גע געבלאנדזשעט און זיי זענען נישט מדייק דאס וואס רש י וויל מדייק זיין אז ותלך ב אז ס'וואלט ווען געדארפט שטיין ותלך במדבר ותתע. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער ויכלו המים ס'האט זיך שנעלער ווי געראכטן אויסגענוצט די וואסער מן החמת וואס אברהם האט מיטגעשיקט און ותשלך את הילד תחת אחד השיחים זי האט און און הגר האט אראפגעווארפן און פון דא האט רש י עקטשולי נאך א ראיה אז זי האט געהאלטן ישמעאל אויפן אקסל. וועגן ותשלך איז א לשון פון אראפווארפן, זי האט אראפגעווארפן פון זיך. סאו ויכלו המים, ס'האט זיך אויסגענוצט פאר די צייט, לפי שדרך לכאורה אברהם האט זיכער מיטגעשיקט גענוג וואסער אויף ביז זיי קענען קומען אן צו די פלאץ וואו זיי ווילן אנקומען, נאר די סיבה פארוואס ס'האט זיך שנעלער אויסגענוצט לפי שדרך חולים לשתות הרבה, חולים דארפן אסאך וואסער. און דער רשבם און אבן עזרא לשיטתם אז בעצם אז זיי האבן יא באמת געבלאנזשעט איז פשוט פשט אז אברהם האט נאר געגעבן גענוג וואסער אויף א נארמאלע וועג נישט אריינגערעכנט די בלאנזשערייען און פרקי דרבי אליעזר זאגט אז ער נעמט יא אן אזוי ווי שיטת רש י אז זי האט געדינט עבודה זרה און ביז יעצט ביז זי האט נישט געהאט קיין thoughts פון עבודה זרה האט זכות אברהם איר בייגעשטאנען און ס'איז אריינגעקומען א ברכה אין די וואסער און ס'איז געווען גענוג. אבער די מינוט וואס זי האט אנגעהויבן מיט אירע פיסטע מחשבות פון עבודה זרה, האט זיך די זכות אויפגעהערט, מילא האט זיך, איז אוועקגעגאנגען די ברכה פון די וואסער און עס האט זיך אויסגענוצט, און ותלך ותשב לה מנגד, זי איז אוועקגעגאנגען, זי האט אראפגעווארפן דעם קינד אונטער א בוים, און זי איז זיך אוועקגעגאנגען ווייטער, הרחק כמטחווי קשת, זי האט זיך דערווייטערט אזוי ווי צוויי מאל די שיס פון א פייל און בויגן, כי אמרה, פארוואס, אל אראה במות הילד, איך וויל נישט זען ווי מיין קינד שטארבט. און ותשב מנגד, שפעטער ווען זי האט געזען אז ער גייט שוין, ער גייט שוין ממש שטארבן, איז זי געגאנגען נאך ווייטער, ותשא את קולה ותבך, און זי האט זיך גענומען מורא'דיג שטארק וויינען. מנגד טייטשט רשי מרחוק פון ווייט אוועק. סאו כמטחווי קשת, רשי זאגט אז די שורש ווארט פון די כמטחווי איז די ווארט טחה, ט ח היי. די יוד מאכט עס פאר א לשון רבים, סאו מילא א לשון רבים איז א מינימום פון צוויי, וועגן דעם זאגט רשי כשתי טיחות, און ער ברענגט אראפ די מדרש אז ס'איז געווען צוויי מאל די דיסטענס ווי לאנג א פייל גייט פון די בויגן ווען מ'שיסט עס אוועק, והוא לשון יריית החץ.

והיתה אדמת יהודה למצרים לחגא, אז די פסוק זאגט דארטן אז די מצריים וועלן אזוי מורא האבן צוצורירן צו די אדמת קודש אז זיי וועלן ווערן אזוי ווי שטיקער, זעה איך אז חגא איז די שורש, און כ'האב צוגעלייגט בחגווי הסלע האב איך צוגעלייגט א ו' און ס'באדערט מיר נישט רייט, און נאכדעם נאך א ראיה מגזרת יחוגו וינועו כשכור ווי דוד המלך זאגט דארטן אז די יורדי הים באוניות און ס'דא דארטן גרויסע כוואליעס און זיי ווערן געראטעוועט איז יחוגו א לשון זיי ווערן צעבראכן און צעטומלט ווי א שיקער. און און ווי קומט דארטן אריין די די יחוגו? ס'איז אויכעט לכאורה די זעלבע די זעלבע שורש ווארט פון חגא וואס אונז האבן יעצט גערעדט. וכן, קצווי ארץ, די עקן וועלט, וואס איז די וואס איז די שורש ווארט פון קצווי? קצה. דאך זעה איך אז דער ו' ליגט דארטן. זעלבע זאך דא, כמטחווי קשת, אפילו די שורש ווארט איז טחה. האב איך נישט קיין פראבלעם מיטן וו. סאו, האסט דאך שוין געזאגט אז זי איז געגאנגען מנגד, פארוואס זאגט איבער די פסוק נאכאמאל ותשב מנגד ותשא את קולה ותבך? זאגט רשי, כיוון שקרב למות הוסיפה להתרחק, וויבאלד זי האט געזען אז דער ישמעאל הייבט אן גוסס'ט שוין, ער גייט שוין כמעט שטארבן, איז זי אוועקגעגאנגען נאך ווייטער פון צוויי מאל כמטחווי קשת. סאו ישמעאל האט זיך אויך גענומען וויינען, און וישמע אלקים את קול הנער, און די אייבערשטער האט צוגעהערט די קול פונעם קינד'ס געוויין, די מאמע האט דאך אויך געוויינט, מ'וועט שוין זעהן רשי א תירוץ פארוואס פארוואס די אייבערשטער האט זיך צוגעהערט צו די קול הנער און נישט צו די קול פון די מאמע, ויקרא מלאך אלקים אל הגר מן השמים, בעצם האט מען זיך שוין געשמועסט א פאר פאריגע וואך אז ס'איז געקומען א מלאך צו הגר, און דעמאלטס האט ער זיך יא באוויזן פאר איר לייוו, דא איז ער נאר געקומען מן השמים, ויאמר לה מה לך הגר. קען זיין טאקע וועגן די טעות פון עבודה זרה אזוי ווי רשי, קען זיין. זאגט אים דער מלאך מה לך הגר, אל תיראי כי שמע אלוקים את קול הנער באשר הוא שם, סאו פשוט פשט איז, דארטן ווי ער איז, דו ווייסט דאך נישט ווי ער איז ווייל דו ביסט דאך אוועק געגאנגען אזוי ווייט, דארטן ווי ער איז דארטן איז געטראפן געווארן א באר מים און ער זיין לעבן גייט געראטעוועט ווערן, אבער רשי האט א אנדערע פשט וואס דער באשר הוא שם מיינט, מען וועט שוין זעהן. סאו לכאורה וואס טוט זיך מיט די מאמעס געוויין? נאר את קול הנער האט מען אויסגעהערט? מכאן שיפה תפילת החולה מתפילת אחרים עליו, והיא קודמת להתקבל. ווען די חולה בעט פאר זיך אויף זיך אליינס, ווערט עס אסאך שנעלער ווייל ער בעט אזוי ווי משה האט נעכטן געזאגט, ער בעט ממש מיט א צובראכן הארץ, א אמת'דיגע אמת'דיגע תפילה פון טיפעניש פון הארץ. סאו באשר הוא שם, סאו פשוט פשט האמיר געשמועסט, באשר הוא שם אז דארטן איז געטראפן געווארן א באר מים, זאגט אבער רש"י, אז דער מלאך האט געזאגט פאר הגר, איך גיי אים נישט דן זיין אויף זיינע פיוטשער עבירות, איך גיי אים דן זיין באשר הוא שם, יעצט איז ער א צדיק, גייט מען אים ראטעווען. זאגט רש"י, לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא נידון, ולא לפי מה שהוא עתיד לעשות, לפי וואס איז געווען דא די זאך, שהיו מלאכי השרת מקטרגים ואומרים, זיי האבן געזאגט פארן אייבערשטען רבונו של עולם, מי שעתיד זרעו להמית בניך בצמא אתה מעלה לו באר, די מענטשן וואס גייען, די אייניקלעך פון דעם מענטש וואס גייט הרג'נען דיין אידישע פאלק מיט דארשט, גייסטו יעצט געבן וואסער? און והוא משיבם עכשיו מהו, האט די אייבשטער צוריק גענטפערט פאר די מלאך פאר די מקטרגים, מהו, וואס איז ער יעצט עכשיו מהו, צדיק או רשע, אמרו לו האט אים די אייבשטער געזאגט צדיק, אמר להם לפי מעשיו של עכשיו אני דנו, אז ער איז יעצט א צדיק גיי איך אים דן זיין לויט וויאזוי ער איז יעצט, וזהו באשר הוא שם. און לכאורה ווי געווען די מעשה ווי די בני ישמעאל האבן געוואלט הרג'ענען די אידן בצמא.

פעטערס ישמעאל'ס קינדער, אז זיי זאלן רחמנות האבן אויף אונז, שנאמר, אורחות דדנים, אל תקרי דדנים אלא דודים. און ואלו יוצאים לקראתם איז די מעשה דארטן געווען אז מ'האט ארויסגעברענגט געזאלצענע פיש און זיי זענען געווארן מורא'דיג דארשטעריג, און זיי האבן ארויסגעברענגט אויכעט נודות, אזעלכע קריגלעך וואס זענען געווען אנגעפילט מיט אזעלכע באלונס, און כסבורים ישראל שמלאים, זיי זענען געווארן מורא'דיג אויסגעדארשט פון די זאלציגע עסן, האבן זיי געגעבן האבן זיי געוואלט טרינקען, זיי האבן געמיינט אז ס'איז פול מיט וואסער, און מ'האט עס אריינגענומען אין די מויל, אזוי איז די גאנצע לופט אריינגעגאנגען אין זייער מויל און זיי זענען געשטארבן. סאו דא זעט מען אבער ווי קריעטיוו די אראבער זענען ווען עס קומט צו הרג'נען. ס'הייסט בעצם ביי ביזנעס זענען זיי די מאוסט אנקריעטיוו קריעטשערס אן ערט, פארוואס? ווייל זייער גאנצע וועלטה קומט דאך נאר פון אויל. זיי האבן נישט, זיי זענען נישט קיין סוקסעספול קריעטיוו ביזנעס פיפל, זיי קומען נישט אויף מיט אינווענטשענס, וואס האבן זיי? אלל זיי העוו איז אויל, און דעטס דער האול טינג, און פון דעם בויט מען, פון דעם מאכט מען די אלע ביוטיפול בילדינגס. אבער ווען ס'קומט צו הרג'נען דעמאלטס זענען זיי די מאוסט קריעטיוו פאלק אין די וועלט. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער, קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך, זאגט די מלאך פאר הגר ווייטער, הייב אויף דעם קינד, והחזיקי את ידך, און יעצט וועט ער שוין נישט דארפן, נאכדעם ווען ער וועט זיך שוין אביסל טרינקען און וועט זיך אויסהיילן, וועט ער שוין נישט דארפן געהאלטן ווערן אויפן אקסל, נאר דו וועסט אים אנהאלטן. אויף זיין הענט און דזשאסט געבן אים א עסיסט, פארוואס ווייל כי לגוי גדול אשימנו, ער וועט זיכער סורווייוון די די פראבלעם, די די צרה, ווייל ער גייט נאך ער האט נאך א ברכה אז ער גייט דארפן ווערן א גרויס פאלק, ויפקח אלקים את עיניה, ס'הייסט בעצם איז זי נישט געווען בלינד ביז יעצט, נאר די אייבערשטער האט איר אוועק גענומען די דעת זי זאל נישט קענען זעהן די באר, ויפקח אלקים את עיניה די אייבערשטער האט איר געגעבן דעת אז זי זאל קענען זעהן די באר, ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת, זי האט קודם וויבאלד זי האט נישט געהאט אזוי קיין אמונה, האט זי קודם אנגעפילט דעם קריגל, ווייל אפשר וועט זיך די באר מים אויסנוצן, ס'וועט זיך אויסטרוקענען כ'וועל נישט האבן צו טרינקען, סאו קודם פילט מען אן די קריגל, און נאכדעם ותשק את הנער האט זי אנגעטרינקען איר קינד, ויהי אלקים את הנער, די אייבערשטער האט געהאלפן דעם ישמעאל מיט גרויס הצלחה, און ויגדל ער איז געווארן א גרויס עושר, וישב במדבר, אזוי ווי ס'שטייט דוקא דארטן ידו בכל אז ער וועט מלסטם את הבריות, און ויהי רובה קשת. ער האט זיך באנומען מיט די מיט די פראפעשן פון שיסעריי. רובה קשת יורה חיצים בקשת. סאו קשת על שם אומנות מיענינג טו סעי אז ער טאקע נישט די פשט פון פסוק איז נישט רובה קשת אז ער פלעגט שיסן מיט א פייל און בויגן יא ער פלעגט דאס טוהן באט די פוינט איז אז ער איז געווען א קשת וואס הייסט כמו חמר איינער וואס דרייווט א אייזל רופט מען א חמר, ווייל בעצם איז עס חמור, ער איז א חמר, און ס'איז דא א פינטל אין די אין די אין די אין די מ', און גמל, איינער וואס איז וואס דרייווט א גמל, רופט מען א גמל, א צייד, א צייד, א פאנגער מיט א פינטל אין די י', לפיכך השי"ן מודגשת דא זאגט ער קשת, אז דאס איז די שי"ן מודגש, אזוי ווי ס'פאלט אריין אין די זעלבע קעטעגארי פון די ווערטער וואס מ'נוצט צו דעסקרייבן א פאך. היה יושב במדבר מלסטם את העוברים. הוא שנאמר ידו בכל וגומר אז ער וועט ער וועט הרג'נען יעדעם און יעדער וועט וועלן מלחמה האלטן מיט אים. פארציילט אונז די תורה אז וישב במדבר פארן אז ישמעאל האט זיך באזעצט דארט אין מדבר פארן ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים? וואס ס'איז נישטא קיין ווייבער אין מדבר פארן וואס דארפסטו צוקומען צו א פרוי פון ארץ מצרים? זאגט רש"י ממקום גידוליה ווייל זי איז דאך אויפגעוואקסן שנאמר ולה שפחה מצרית זי איז דאך געווען א טאכטער פון פרעה. סאו זאגט רשי, היינו דאמרי אינשי זרוק חוטרא לאוירא אעיקריה קאי, ווען דו גייסט שיסן א צווייג פון א בוים ארויף אין די לופט, גייט עס אלץ אראפפאלן מיט די שורש אראפ, פארוואס? ווייל דארטן וועגט עס מער. סאו די זעלבע זאך דא, דער הגר איז דאך שוין געווען אין א הייליג הויז, זי איז געווען חתונה געהאט צו אברהם, זי איז שוין געווען יוזד טו מלאכים און די אלע זאכן, דאָך, די מינוט, װאָס זי איז אַרױסגעגאַנגען פֿון זײַן הױז, איז זי צוריקגעפֿאַלן און זי האט גענומען אַ װײַב פֿאַר זײַן, פֿאַר איר קינד, פֿון די שטופֿי זימה מצרים. סאָו ויהי בעת ההיא, ס'איז געװען יענע צײַט. װאָס איז יענע צײַט? אַז יצחק איז געבױרן געװאָרן, און האָט אַבֿימלך איז נולד געװאָרן, פֿאַר דעם אַבֿימלך און די שר צבֿאו, פֿיכול, איז נולד געװאָרן אַ גרױסער פּראָבלעם. װײַל זעען מיר דאָך, אַז זי גײט, ס'גײט דאָך יעצט מקיום װערן די לזרעך נתתי את הארץ הזאת. מילא גײען מיר אונדז דאָך װערן אָבסאָליט, װײַל אונדז האָבן מיר דאָ גרר, איז דאָך געװען אַ חלק פֿון די, פֿון די פּראַפּערטי, וואס די אייבערשטער האט צוגעזאגט פאר אברהם און זיינע אייניקלעך, סאו האט ער אנגעהויבן מורא צו האבן אז מען גייט אים דא פארשיקן פון לאנד, זיין מלכות גייט דא איינפאלן, האט ער שנעל גערופן אברהם, איך וויל זאלסט מיר שווערן אז דו גייסט מיך גארנישט טון, סאו פארדעם האט ער אים געבעטן מאך מיר א שוויה, סאו עס פארציילט אונז די תורה, ויהי בעת ההיא, ויאמר אבימלך, דווקא יענע צייט ווען יצחק איז געבוירן. ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו, פארוואס מענשט ער נאך דא דער פיכל שר צבאו, ווייל ער איז אויפגעקומען מיט די פלאן פאר אז אברהם זאל שווערן, און סאו האבן זיי געזאגט צו אברהם אזוי צו זאגן, אלקים עמך, דאס זעמער אונז, אונז זעמער אז די אייבשטער איז מיט דיר, בכל אשר אתה עושה, זאגט רשי וואס הייסט וואס הייסט אונז זעמער אז די אייבשטער איז מיט דיר, לפי שראו איז עס ווייל זיי האבן געזען שיצא משכונת סדום לשלום, ווייל בעצם האבן מיר דאך געשמועסט אז ער איז געבליבן דארטן וואוינען נאך נאך די מעשה פון סדום, האבן זיך געענדיגט די עוברים ושבים, און ס'איז נאו מאר געווען דארטן קיין אימפארט עקספארט, ער האט טעקניקלי נישט געהאט מיט וועם צו דיעלן מער, און דאך האבן זיי געזען אז זיין עשירות איז געבליבן אינטעקט, ער איז געבליבן אן עושר. די צווייטע נס וואס זיי האבן געזען, ועם המלכים נלחם ונפלו בידו, זיי האבן געזען אז ער האט מלחמה מיט די ריזן, מיט די פיר גרויסע קעניגן, און ער געווינט. און די דריטע וואס דאס מאכט עס יעצט חזקה אז עס איז נולד געווארן אין איצא א אפער, איז ונפקדה אשתו לזקוניו, וואס דאס איז געווען א מורא'דיגע נס וואס די גאנצע וועלט האט געשטורעמט, אז א הונדערט יאר און א ניינטי יער אולד קאפל האבן געהאט א בעיבי, סאו מילא האב איך יעצט חזקה אז די אייבערשטער איז מיט דיר, הייב איך אן מורא צו האבן פון דיר, מילא וועגן דעם וויל איך זיין אויף דיין גוטע זייט, איי וואנט טו בי אן יור גוד סייד, און ועתה בעט אים בעט אים אבימלך השבעה לי באלקים, שווער מיר א הארבע שבועה מיטן אייבערשטנ'ס נאמען, אז הנה, אז אין דיין, מיט דיין אייגענע רצון, מיט דיין אייגענע וויל, נישט אז איך צווינג דיך, אז וואס, אז אם תשקר לי ולניני ולנכדי, דו זאלסט נישט, ליגנט זאגן, נישט צו מיר, און נישט צו מיין קינד, און נישט צו מיין אייניקל. פארוואס? פארוואס בעט איך דיר עס? כחסד אשר עשיתי עמך, איך האב דיר געמאכט א חסד, איך האב דיר געזאגט, הנה ארצי לפניך, דו קענסט וואוינען אין גאנץ גרר וואו דו ווילסט, תעשה עמדי, דו זאלסט טון מיט מיר די זעלבע חסד, אז דו זאלסט מיך נישט פארטרייבן, זאלסט מיך לאזן וואוינען דא אפילו דו באקומסט עס, און ועם הארץ אשר גרתה בה, און זאלסט אויך שוינען די איינוואוינערס פון מיין פון מיין לאנד וואו דו וואוינסט יעצט. זאגט רשי, פארוואס האט ער נאר געבעטן אויף דריי דורות? עד כאן רחמי האב על הבן, ביז דריי דורות קען די רחמנות פון א טאטע שולט זיין, אבער שפעטער שוין נישט, און דאס האבן מיר שוין טאקע געזען אין פרשת בראשית, דארטן רשי האט געמענטשענט די מעשה פון דוד המלך, ער האט געהאט דארטן צרות מיט די בני אבימלך, ווייל זיי האבן געהאלטן אז אז אברהם האט געשוואוירן, סאו טארסטו אונז נישט אייננעמען, און זיי האבן דארטן אויפגעשטעלט סטעטשוס פון דעם בונד, כדי אז יעדער זאל וויסן אז אז אברהם האט געשוואוירן און די אידן טארן קיינמאל נישט צונעמען, אבער זיי האבן דאך נישט געוואוסט אז מען האט דאך נאר צוגעזאגט, אברהם האט דאך נאר געשוואוירן פאר די ערשטע דריי דורות, און דעמאלטס האט עס שוין געהאט עקספייערט, און מילא דוד האט זיי טאקע אפגעווישט פון וועג דארטן, מען האט ארויסגעשאסן די פלישתים פון גרר, כחסד אשר עשית עמדי תעשה עמדי, שאמרתי לך הנה ארצי לפניך, איך האב דיר געזאגט אז דו קענסט האבן מיין גאנצע לאנד, זאלסטו מיך טון די זעלבע זאך און זאלסט מיך נישט פארטרייבן ווען דו באקומסט די הבטחה פונעם אייבערשטן אז לזרעך אתננה את הארץ הזאת, ויאמר אברהם אנכי אשבע, איך שווער דיך. ס'הייסט כאטשיג דו האסט בעצם האסטו דיך נישט אויפגעפירט וויאזוי דו לייגסט דיך אראפ ווי דו ביסט א צדיק און דו האסט מיר געמאכט אזא חסד, איך גיי שוין האבן מיין ארגומענט פאר דיר אז וואס ווייזט אויף אז דו ביסט בכלל נישט געווען אזא איש החסד. אבער דאך זאג איך דיר איך גיי דיך אנכי אשבע, אבער איך פארלאנג פון דיר איך האב פון דיר אויכעט א תנאי, איך האב עפעס פעין מיט דיר וואס דו האסט דיך נישט אויפגעפירט מיט מיר מיט חסד און איך וויל עפעס אין רעטורן. און והוכיח אברהם את אבימלך און גלייך האט ער אים מוכיח געווען. אז אז איך איך בין רעדי דיך צו שווערן באט איך דארף פון דיך דיין קאמיטמענט אויכעט, וואס טוט זיך מיט די בורות? והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר אשר גזלו עבדי אבימלך, אברהם און אבימלך'ס קנעכט האבן זיך ארום גע'טענה'ט די די גריבער וואס איז דארטן געווען וועמענס ס'איז, איינער האט גע'טענה'ט ס'איז מיינס, איינער האט גע'טענה'ט ס'איז זיינס, און די סיבה פון די די די די בעיסיס פון די ארגומענט איז געווען, ס'איז אויף מיין פראפערטי, ס'איז אויף דיין פראפערטי, אדער איך האב עס געגראבן און דו האסט עס געגראבן. בקוצר, האט ער אים געזאגט, דו ווילסט איך זאל שווערן, דו לייגסט דיך אראפ ווי אזא ערליכער מענטש אז דו טוסט אזויפיל חסד, איף יו וואנט מי טו אויב דו ווילסט מיך אויב דו ווילסט איך זאל שווערן פאר דיר ביטע פעי אפ און פיר דיך אויף ווי א מענטש והוכיח נתווכח עמו על כך ער האט זיך מתווכח געווען אויף אים סאו בעצם איז דאך ס'איז דאך נישט שייך קיין שלום אויב ס'איז נישט דא קיין תוכחה ווייל אויב, ווילאנג דו האסט פיינט א מענטש, ווילאנג דו האסט נישט קיין לאוו צו א מענטש, וועסטו אים דזשאסט זאגן יא, אלעס איז גוט, אלעס איז, וועסטו אים אזויווי חונף זיין, ווייל דו ווילסט נישט אריינגיין אין א דין ודברים מיט אים. די מינוט וואס דו האסט ליב א מענטש, א מערידזש, אדער אדער צוויי גוטע חברים, זאגט מען זיך קאנסטראקטיוו קריטיסיזם איינער פארן צווייטן. יא, מען וויל ווייל ווייל מען וויל אז די אז די רילעישאנשיפ זאל זיין געבויט אויף שטארקע בעיסיס. סאו. מען זאגט, אין ארדער אז ס'זאל ארבעטן פאר מיר וויל איך זאלסט דאס אביסל טוישן, און יענער זאגט צוריק איך וויל זאלסט דאס אביסל טוישן, מען קומט צו אן עגרימענט וואס ס'ארבעט פאר ביידע, סאו ביז יעצט האט אברהם אבינו נישט נישט גע'טענה'ט צו אבימלך גארנישט, ער האט מורא געהאט פון אים, ער איז דער גרויסער קעניג, אה דו קומסט צו מיר דו ווילסט מאכן שלום, דא האסטו קאנסטראקטיוו קריטיסיזם, און ביי די וועי דאס איז נישט קיין אינוויטעישאן, מיין מעסעדזש באקס זאל נישט ווערן יעצט אנגעפולט מיט קריטיסיזם ווייל ענק האבן מיך ליב. ס'איז נישט בכלל נישט קיין אינוויטעישן, און איך וועל וויסן אז דו האסט מיך ליב, אפילו דו שיקסט מיך נישט קיין קריטיסיזם We're all good. סאו זאגט די הייליגע פסוק ווייטער ויאמר אבימלך לא ידעתי מה עשה מי עשה קודם כל כ'האב נישט קיין אנונג ווער ס'איז וועם אפילו חושד צו זיין אז מ'האט דאס געטון את הדבר הזה און וגם אתה לא הגדת לי בעצם דו האסט מיך אויך נישט געזאגט אז אז מ'האט דיך עס צוגענומען ביז יעצט און וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום כ'האב בעצם האב איך גארנישט געהערט כ'האב נישט באקומען קיין שום נאוטיס פון קיינעם אז מ'האט פון דיר צוגענומען עפעס בורות. סאו לכאורה איז אבער אביסל שטומפיג דא, האסט דריי עקסטערע לשונות, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה, און וגם אתה לא הגדת לי, און וגם אנכי לא שמעתי, וואס איז פשט דא? סאו האב איך געזען, האב איך געהערט פון די אלשיך הקדוש א ביוטיפול פשט וואס ער זאגט דא. קודם האט ער געזאגט פאר אברהם, ויאמר אבימלך צו אברהם, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה, איך האב נישט קיין אנונג ווער ס'האט עס געטון. נאכדעם דרייט ער זיך אויס צו זיין פיכול שר צבא און ער פרעגט אים, און וגם אתה לא הגדת לי, בעצם האסטו מיך אויך גארנישט געזאגט, פארוואס זאגסטו מיך גארנישט אז ס'גייט דא אזא זאך אז מ'נעמט צו פון אברהם אבינו? האט אים פיכל שר צבאו צוריק געענטפערט, וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום, כ'האב אויך אויך גארנישט געהערט, קיינמאל נישט געהערט פון דעם. בקוצר, דער אברהם האט געטרייט בעסיקלי צו איווענען די פלעיאינג פיעלד, דו ווילסט פון מיר שלום, וויל איך פון דיר אויכעט שלום, און איז ער געגאנגען אויף נאך א סטעפ, ווייל ביז יעצט, דער אבימלך האט דאך באגאסן מיט מתנות פאר דעם אברהם נאכדעם וואס מ'האט צוגענומען שרה, איז ווען א מענטש באקומט א מתנה פון א צווייטן פילט ער זיך אביסל אזוי אינפיריער פון אים. סאו ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך האט אים אויכעט באשאסן מיט מתנות. ווייל זאל מען זיין איווען. זאל מען זיין קאמפליטלי איווען. אונז זעמיר צוויי קעניגן וואס מאכן א שלום בונד צווישן זיך. און טאקע נאכדעם וואס זענען געווארן איווען מיט די צוויי זאכן, וואס הייסט כ'האב דיך צוריק געגעבן קריטיסיזם אז ביסט נישט אזוי, יו אלסאו, דו פראמיסט אויכעט אז דו גייסט זיין מיט מיר, גייסט דיעלן מיט מיר מיט רעכט. און ער האט אים אויך געגעבן מתנות זיי זאלן זיין איוון, ויכרתו שניהם ברית, און אויף דעם האבן זיי ביידע געשניטן א בונד אז זיי גייען זיין ערליך איינער מיטן צווייטן. און ויצב אברהם את שבע כבשות הצאן לבדהן, ער האט ארויסגענומען פון די פון די צאן וואס ער האט געגעבן פאר אבימלך האט ער ארויסגענומען זיבן און ער האט עס אוועקגעשטעלט עקסטער, סאו האט זיך אבימלך אנגעהויבן צו ווינדערן וואס איז די זיבן עקסטערע כבשות וואס דו האסט עקסטער ארויסגענומען, ויאמר אבימלך אל אברהם מה הנה שבע כבשות כבשות האלה אשר הצבת לבדנה. ויאמר, האט אברהם צוריק געענטפערט, די זיבן כבשים, כי את שבע כבשות תיקח מידי, בעבור תהיה לי לעדה, דאס זאל זיין פאר מיר א עדות, די לקיחה פון די זיבן, זאל זיין א עדות, כי חפרתי את הבאר הזה, און מען וועט באלד זען, ווייל בעצם האט די וואסער געסטאפט ארויפצוקומען אין די בארות מים, זייט מען האט עס צוגענומען פון אברהם, און ווען די זיבן שעפ זענען אריבערגעגאנגען די וואסער, איז עס יא ארויפגעקומען. סאו די נעמען, נעמען די זיבן כבשים, איז א עדות, אז די בארות זענען באמת מיינס.

און ס'זאל זיין א עדות כי חפרתי את הבאר אז איך האב געגראבן די באר. פארוואס? ווייל מריבים היו עליה רועי אבימלך ואומרים אנחנו חפרנוה. זיי האבן געטענה'ט די רועי אבימלך האבן געזאגט פאר די רועי אברהם אז אונז האמיר בעצם געגראבן די גריבער. אמרו ביניהם, האבן זיי אפגעמאכט א בונד צווישן זיך, כל מי שיתראה על הבאר, יעדער וואס וועט זיך באווייזן אויפן באר ויעלו המים לקראתו, שלו היא און טאקע מ'האט אריבערגעפירט די זיבן כבשים ועלו לקראת אברהם, און ס'איז ארויפגעגאנגען אקעגן די זיבן כבשים פון אברהם. האט אבימלך און זיינע מענטשן געזען אז ס'איז טאקע אברהם'ס, וועגן דעם איז דאס די עדות, סאו על כן קרא למקום ההוא באר שבע, יענע געגנט האט מען אנגעהויבן רופן באר שבע על שם די זיבן כבשים וואס מען האט גענוצט פאר די שבועה, און נאך א סיבה פארוואס ס'האט געהייסן באר שבע איז כי שם נשבעו שניהם, און דארטן האבן ביידע געמאכט א שבועה צווישן זיך אז מען גייט זיין בשלום, און ויכרתו ברית בבאר שבע זיי האבן דארטן געשניטן א בונד. סאו אדער איז עס דא א פריער האט מען געשניטן א בונד פאר די די כלליות'דיגע בונד און דא האט מען געשניטן די פרטיות'דיגע בונד אויף די באר, אדער אז נאכן ענדיגן שניידן די ברית בבאר שבע איז ויקם אבימלך ופיכל שר צבאו וישובו אל ארץ פלשתים בעצם זענען זיי זיך געווען אין ארץ פלשתים נאר זענען אהיים געגאנגען בעיסיקלי ויטע אשל בבאר שבע און דער אברהם האט זיך באזעצט דארטן אין באר שבע און ער האט געבויט א אדער א אדער האט ער איינגעפלאנצט א פעלד מיט ביימער אדער האט ער געמאכט א גאסט הויז מ'עט באלד זען אין רשי און ויקרא שם בשם השם קל עליון. לכאורה פשוט פשט איז ויקרא שם בשם ה' קל עליון אז ער האט געמאכט דארטן זיין מקום ער האט קובע געווען דארטן זיין מקום תפילה. אדער מיר זעהן באלד רשי נאך פשטים אויף די ויקרא שם. סאו קודם אשל וואס איז דאס? רב און שמואל קריגן זיך חד אמר פרדס להביא ממנו פרדס לאורחים בסעודה צו קענען סערוון פירות פאר זיינע פאר זיינע אורחים וחד אמר פונדק לאכסניא אז ער האט געבויט דארטן א האטעל ובו און אין די האטעל האט ער געסערווט פאר זיינע חברה כל מיני פירות. מצינו לשון נטיעה באוהל איי לשון נטיעה האסט איינגעפלאנצט א געצעלט יא כ'האב א פסוק שטייט דארטן ויטע אהלי אפדנו סאו וואס הייסט ויקרא שם על ידי אותו אשל דורך די אשל אדער בוים אדער געסטהויז האטעל נקרא שמו של הקדוש ברוך הוא אלוק לכל העולם איז די אייבישטערס נאמען גרויס געווארן און מ'האט אים און און די די מיילער פון די מענטשהייט האט אנגעהויבן זאגן אז דער באשעפער איז די הערשער פון די וועלט פארוואס ווייל לאחר שאוכלים ושותים אומר להם ברכו למי שאכלתם משלו. האט זיי האבן געוואלט בעסיקלי באצאלן פאר אברהם, שכוח פארן מיר געבן די אשל, שכוח פארן מיר געבן עסן, פאר אז איך זאל קענען שלאפן, האט ער געזאגט ניין, געב מיר נישט קיין געלט, נאר בענטש דעם אייבערשטן פאר וועם די אלע זאכן געהערט, סבורים אתם שמשלי אכלתם, משל מי שאמר והיה העולם אכלתם. אבער די פשוט פשט האט מען פריער געשמועסט ויקרא שם בשם השם ער האט קובע געווען דארטן זיין מקום תפילה. אדער האב איך געזען פון רדק אז ער האט זיי בעיסיקלי געזאגט, ענק זעען די אלע עשירות וואס איך האב, דאס איז נאר אין זכות וואס איך דאנק דעם אייבערשטן. ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים, און אברהם האט טאקע געוואוינט אין ארץ פלשתים דארטן אין באר שבע, ימים רבים אסאך טעג, און ימים רבים לייגט רשי אראפ א גאנצע חשבון, און איך גיי צו מיטשיקן א טשארט אם ירצה השם אין די חומש די לעצטע פעידזש אין די חומש וועט זיין א טשארט, מען זען די גאנצע חשבון, רשי בעיסיקלי לייגט אראפ אז ס'איז געווען איין יאר מער ווי ער האט געוואוינט אין חברון, אין חברון האט ער געוואוינט פֿינף און צוואַנציק יאר לויטן חשבון, און אין באר שבע האט ער געוואוינט זעקס און צוואַנציק יאר ביז ער איז אלט געווארן הונדערט פֿינף און צוואַנציק יאר און נאכדעם האט ער צוריק געמופט קיין חברון פון באר שבע און דארטן איז געווען נאכדעם נאך צוועלף יאר שפעטער נאכן צוריק מופן קיין חברון איז געווען די עקידת יצחק האטס מיר א סוקסעספול דעי.